פרק ל"א איז שוין אויך נאך מען האט שוין געגעבן די גאנצע תורה מען האט שוין אפילו געזאגט נבואות וואס גייט זיין איז דא באמת דריי זאכן וואס מען קען, גייט פאר אין די פרק ס'איז שווער צו אריין גיין אין די סדר פון יעדע פסוק אבער דאס זענען די דריי נושאים וואס איז דא אין די פרק ערשטע זאך איז משה רבינו קומט ויילך משה און ער זאגט ס'הייסט זייער קלאר ביז יעצט זיי האבן דארפן פארשטיין ביז יעצט איז געווען די דרשה פון משה רבינו מ'האט געהערט בקולו של משה משה רבינו איז די רעדנער ער זאגט ראה נתתי ווער זאגט נתתי משה יעצט פון די פרק פון ויילך פרשת ויילך וואס הייבט זיך אן די פרק איז נישט משה דער רעדנער, נאר אזוי ווי א כותב, ווער ס'איז דער שרייבער די תורה, אפשר איז משה רבינו אליינס בעל כל פנים דער שרייבער פון די תורה, פארציילט וועגן משה וואס ער האט געזאגט, אז עס איז נישט אנדערש, ווי אין אנהייב אויך אלה הדברים, אבער פון בערך פון פרשת ואתחנן ביז דא איז אלץ געווען סטרעיט די דרשה וואס משה רבינו האט געזאגט, און יעצט געענדיגט יענע דרשה, יעצט פארציילט מען נאך מעשיות וואס איז געשען נאכדעם, וויאזוי משה וויאזוי ענדיגט זיך דאס בעצם די לעצטע פאר פרשיות אין די תורה, וויאזוי ענדיגט זיך דא די מעשה, און וואס איז די עיקר נקו, דאס איז די ערשטע זאך. איז אז משה רבינו גייט שטארבן, אונז האבן נישט גערעדט וועגן דעם, קלאר, א גאנצע דרשה ביז יעצט, אבער זייער א וויכטיגע זאך, משה רבינו גייט שטארבן, מ'דארף טרעפן א עצה, מ'דארף קלאר מאכן די זאך אז משה רבינו גייט שטארבן און ווער גייט איבערנעמען, די אידן האבן מורא, ווער גייט אונז אריינעמען אין ארץ ישראל, ווער גייט אונז מנצח זיין די מלחמות, ווער גייט אונז פירן דא, איז יהושע גייט אונז פירן, דאס איז די ערשטע זאך וואס משה רבינו זאגט, בן מאה ועשרים שנה אנכי, איך קען מער נישט גיין, איך גיי דא שטארבן, די אייבערשטער לאזט מיך נישט אריין גיין אין ארץ ישראל, אבער ענק זאלט נישט ווערן פארלוירן, ענק זאלן האבן חיזוק, חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו, די אייבערשטער וועט גיין מיט ענק, און יהושע וועט גיין מיט ענק, יהושע וועט ענק, ער וועט זיין די ליעדער פון די אידן, די מלחמה ליעדער, און בכלל עטס גייט אים פאלגן, דאס איז די ערשטע זאך. נאכדעם טוט ער דאס מיט יהושע קלאר אליינס, ער רופט יהושע און ער זאגט פאר יהושע ער איז אים ממנה כאילו יהושע אויך נאך צוויי דריי מאל שטייט עס אין די פר' אבער משה רבינו איז ממנה יהושע און ער גיבט אים חיזוק, חזק ואמץ, דו וועסט ברענגען די אידן, די אייבערשטער וועט דיך זיין מיט דיך, דאס איז איין זאך וואס שטייט אין דעם פרשה. נאכדעם מען האט שוין גערעדט אז מיט די תורה האט מען געענדיגט דא כאילו, דאס איז שוין כאילו נאך די גאנצע תורה פון ספר משנה תורה, איז דארף מען רעדן וועגן שרייבן די תורה, וועגן ווי אזוי האבן אונז די תורה. עס שטייט דא קלאר משה רבינו האט געשריבן די תורה, עס געגעבן פאר די כהנים, דאס דאס איז כאילו, הגם עס איז אויך א חלק פון די תורה וואס מ'דארף זיך מוטשענען ווי אזוי מ'זאל דאס פארשטיין, אבער די מעשה איז, מ'האט שוין געשריבן די תורה, און משה רבינו האט געגעבן די תורה פאר די כהנים, און אינטערעסאנטע מצוה וואס ער האט זיי געהייסן, וויאזוי אזוי גייט זיך היטן די תורה פשטות, נאך פשט מיינט די מצוה, דאס איז די פשטות פון וויאזוי גייט זיך היטן די תורה, וויסן אז דאס איז די תורה, די כהנים גייען עס אוועקלייגן. וואו זיי גייען עס לייגן שטייט נישט דא אויף דעם און שפעטער גייט שטיין בצד ארון הברית אבער יעדע זיבן יאר ווען די עולם קומט אין שמיטה לראות פני השם גייען ענק ליינען די תורה באזני כל ישראל צאמנעמען אלע אידן אנשים נשים וטף די גייערים אזוי בניהם אשר לא ידעו די קינדער זענען נישט געווען דא ווען מען האט באקומען די תורה די ערשטע מאל פון משה זיי ווייסן נישט וואס איז די תורה זיי האבן נישט געהערט אז דאס איז תורת משה דורך דעם וואס מען גייט זיי צאמנעמען יעדע זיבן יאר גייען זיי זעהן גייען זיי הערן די תורה. נאכדעם גייען אונז נאכאמאל צוריק נאך א דריטע זאך וואס איז ווייטער קאנעקטעד מיט די אלע נקודות די דריי נקודות וואס כ'האב יעצט געזאגט נקודה פון משה רבינו גייט שטארבן מיר דארפן ממנה זיין יהושע נקודה אז מ'זאל זיך נישט שרעקן פון דעם וואס משה שטארבט ער געבט איבער זיין כח פאר יהושע און די נקודה אז מ'שרייבט די תורה און די תורה גייט אונז העלפן צו ווייטער געבן די תורה פאר די שפעטערדיגע דורות און זעט מען דא אזוי גייט די סדר המעשה די אייבערשטער האט גערופן משה געזאגט פאר משה ער זאל רופן יהושע אז דער אייבערשטער זאל אים ממנה זיין ואצונו, אזוי האבן זיי געטון, און ס'קומען א עמוד ענן, אינמיטן זאגט די אייבערשטער דא א נבואה, וואס גייט זיין, וואס דאס איז וויכטיג ווייטער, אזוי ווי מ'האט שוין געלערנט פריער, דאס ענליכע נבואה כי יבואו עליך, ס'איז געווען אן ענליכע זאך, און זאגט דא קלאר, די אייבערשטער זאגט עס פאר משה, דו גייסט שטארבן, און שפעטער וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ, די עולם גייט נישט בלייבן אלעמאל גוט, די גמרא זאגט שוין, רשי זאגט שוין, ס'רעדט זיך נאך יהושע אויכעט, ווייל אין זמן יהושע איז אויך נישט דאס געווען, און וואס וועט זיין, ס'וועט זיין צרות, ס'וועט זיין א הסתרת פנים, פארוואס? ווייל ס'קומט זיך זיי כי פנה אל אלהים אחרים, אבער עטס האבן די שירה הזאת, יעצט רעדט מען נישט נאר פון די גאנצע תורה נאר בפרט פון שירת האזיני, און די שירה וועט זיין לעד אז וואס? אז נאכדעם וואס כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי ופנה ושבע און כי פנה אל אלהים אחרים, וועלן מען קומען נאך צוריק גיין און קוקען אויף די שירה כי לא תשכח די שירה וועלן זיי נישט פארגעסן דאס וועט בלייבן די זכר הגם משה רבינו גייט שטארבן און די אידן גייען זינדיגן און אזוי ווייטער גייט זיין די שירה ממשיך זיין די המשכיות פון די זמן של משה ביז די זמן א דור אחרון ווען ס'גייט זיין די מעשה, אזוי טוט ער טאקע און ער איז מצוה יהושע, ער געבט אים חיזוק, און ווייטער ער שרייבט די ספר תורה און אפשר די שירה אויכעט, און ער געבט עס פאר די לוים, און ער זאגט עטס לייגן די ספר תורה ס'גייט דארט אביסל אריין, דאס האט מען שוין גערעדט נעכטן, און דא זאגט משה קלאר אז דאס איז שוין א ממש א הקדמה צו שירת האזיני, ס'איז דאס די פערטע זאך אדער די דריטע זאך אין די פרשה, הקדמה לשירת האזיני, און. נעמט צאם די אידן און מען גייט ואעידה בם את השמים ואת הארץ איך גיי זאגן איי ענק מעיד זיין ענק מזהיר זיין וועגן די ענינים פון די שירה וואס ס'גייט זאגן ווייל איך ווייס אז ענק גייען מכעיס זיין די אייבערשטער און די שירה גייט זיין א עדות אז וואס מ'האט שוין דאס אלס פאראויס געזען און עס איז דא א וועג ארויס אויכעט אז ווען זיי גייען זען די שירה איז דא א נייע וועג ארויס וואס מ'זאל גיין לערנען מארגן אין די שירה.